קאסעט צוויי, די כישוף מאכערין פון קאסטיליען, פון שלום אש, געלייענט וואווע וויינשטיין. דאס האט זיי די הייליגע מאריע פארשאלטן, ווען מען האט איר ליבן זון פון קרייץ אראפגענומען. און זי האָט געזען די לעכער, װאָס זי האָבן אין זײַנע הענט געשלאָגן, האָט זי זײ פֿאַרשאָלטן, אַז זײ זאָלן זײַן ליב געזיכט נישט קענען אָנקוקן. די זון דריקט זײ, די זון פּײַניקט זײ, און זײ קענען ניט אין זײַן הײליק געזיכט אַרײַנקוקן אָן שאַנד.

געדיכטער האט דאס וואסער אנגעהויבן יעצט ארויסצושווענקען די הויז זאכן, עס האבן אנגעהויבן צו שווימען איבער וואסער הויז מעבל, טישן, בענק, קאסטנס מיט סחורה, שטיקער קליידער, ספרים, שטיקער פארמעט און אנדערע שטוב זאכן, דערטרונקענע שטוב עופות און שטוב חיות. דאס פאלק איז געווארן אויפגערעגט פון ערווארטונג, יעדער שטיקל מעבל, יעדע כלי, יעדער שטוב קלייד וואס האט זיך באוויזן איבערן וואסער האט ארויסגערופן נייע גוואלדן, פרייד-אויסגעשרייען, און א ווייזן מיט די הענט, באלד האט דאס וואסער אנגעהויבן ארויסצושווענקען אויך מענטשליכע גופים, קליינע קינדער, לייבן פון אלטע לייט, די מענטשליכע לייבן האבן אויפגעפלאמט דעם דארטיגן בלוט פון די רוימישע פעבל, איבער די מויער האט זיך געהערט אזעלכע אויסגעשרייען, אזעלכע אויסרופן, ווי דאס פעבל וואלט געווען דערזען זייער אויסלעזער, זייער גיבור, זייער באפרייער. פארעס ים! גאט האט געבראכט אויף די אידן פרעה'ס ים, דער טאג פון גאט'ס נקמה איבער זיינע פיינט. לעבן זאל דער הייליגער פאטער פאול דער פערטער, דער געטרייער דינער פון גאט וואס האט זיך אנגענומען די עוולה פון גאט. גאט'ס בלוט איז גערעכט געווארן. דא און דארט האבן מאנאכן געקניט אויף די מויער, פארגלאנצט די אויגן און אפגעריכט א געבעט פאר די אויסגעגאנגענע נשמות אז גאט זאל זיך מרחם זיין אויף זיי און ארייננעמען זיי אין זיין הימלישן קעניגרייך, און אויסגעשטרעקט די צלמים איבערן וואסער אויף די טויטע שווימענדיגע לייבער. פון דערווייטנס האט זיך געהערט דאס איינזאמע קלינגען פון א קירכן-גלאק, און באלד האט דער עולם געבויגן די קעפ צו דער ערד, די מאנאכן האבן געקניט און האבן אנגעהויבן צו זינגען קירכן-לידער.

דער פעבל האט זיך איינגעשטילט ביים אנבליק פון דער הייליגער פאטער, און אלע האבן אפגעווארט מיט הארצקלאפונג און דורשטיג פון נייגעריגקייט וואס דא וועט זיך טון. די אידן אין די טורמעס, אין די פענסטער, אויף די בריקן, דערזעענדיג דעם הייליגן פאטער, זענען פלוצים ארויס מיט א גרויס געוויין און א געשריי, האבן ארויסגעשטעקט דורך די פענסטערלעך ספר תורה'ס

אַלע האָבן געקוקט אויפֿן הייליגן פֿאָטער, נאָר דאָס געזיכט פֿון פּויפּסט איז שוואַרץ געווען און שווייגנדיק, און די קנייטשן אין אים האָבן זיך געכמורעט ווי אין אַ שטורמדיקן ים. זײַנע אויגן האָבן געשיינט צו דרימלען, אַזוינס זײַנען זיי אײַנגעזונקען און פֿאַרטרונקען געווען אין די שטורמדיקע קנייטשן פֿון זײַן שוואַרץ-שווייגנדיקעס געזיכט.

געספּרונגען פֿון די פֿענצטער אין װאַסער, און אױפֿהײבנדיק זײערע קינדער און אַלטע לײַט איבער די קעפּ, האָבן זײ זיך געלאָזט גײן אין װאַסער. דאָס װאַסער איז געװען הױך. בײַ אַ טײל האָט עס דערגרײכט ביזן האַלבן לײַב, בײַ אַנדערע, ביז צו די העלדזער, אָבער זײ זײַנען געגאַנגען, עס זיינען געגאנגען מוטערס מיט די קינדער אויף די קעפ, פאטערס וואס האבן געטראגן זייערע קינדער אין דער הויך, אנדערע האבן געטראגן אין דער הויך ספר תורות, אנדערע אלטע לייט אנקומענדיג צו דער זייט פון מויער אויף וועלכן ס'איז געזעסן דער הייליגער פאטער, האבן זיי אויסגעשטרעקט צו אים די ספר תורות מיט די קינדער און אנגעהויבן זיך בעטן ביי אים, עפן אויף די טויערן פון דער געטא, מיר ווערן דערטרונקען! אין נאמען פון גאט, ראטעוועט אונז! מיר זײַנען אַלע בירגער פֿון רױם. די פּױפּסטן האָבן אונדז שטענדיק גענומען אונטער זײער שוץ. דער פּױפּסט האָט זיך אױפֿגעהערט זײַן געבעט און, זיצנדיק אין זײַן שטול, האָט ער אױפֿגעהױבן זײַן פֿינגער מיטן רינג צום גובערנאַטאָר פֿון רױם, װאָס איז געװען מיט אים אין דער סװיטע, אַז ער זאָל די ייִדן באַרויִקן. דער גובערנאַטאָר האָט זיך אױפֿגעהױבן פֿון זײַן זיץ און זיך אָנגערופֿן צו די ייִדן, דער הייליגער פאטער האט נישט געקענט רואיג איינזיצן אויף זיין פלאץ הערנדיג פון דעם גרויסן אומגליק וואס האט געטראפן די אידישע געטא, און איז געקומען אייך העלפן, נישט דערפאר ווייל איר האט עס פארדינט, נאר דערפאר ווייל גאט האט געהייסן ליב האבן אונזערע פיינט, האט דער גובערנאטאר געזאגט. מיר האבן געוואוסט אז דער הייליגער פאטער וועט רחמנות האבן אויף אונז, האבן די אידן ארויסגעשאלט מיט א שטורעם פון פרייד פון וואסער ארויס. די טויערן פון דער געטא קען מען נישט עפענען, האט דער גובערנאטאר ווייטער געזאגט, דאס וואסער וועט ארויס פון דער געטא און פארטרינקען די שכנישע געסלעך, און קען נאך שאטן ברענגען צו דער שאדן ברענגען צו דער הייליגער קירכע פון סעינט אנדזשעליקא. וואס דען? האב רחמנות הייליגער פאטער אויף אונזערע קינדער, מיר טרינקען זיך דאך אין וואסער.

אין א פאר שטונדן ארום ערווארטן מיר אז דאס וואסער זאל אנהייבן אפצופאלן, מיר וועלן דאך אלע ביז דאן דערטרונקען ווערן האבן די אידן געוויינט. איר וועט נישט דערטרונקען ווערן האט ווידער דער גובערנאטאר נאכגעקרימט די נאקעטע מאסע אידן, און דער פעבל אויף די מויער האט ווידער אפגעשאלט מיט א ווידערקול. און באַלד האָבן שוויצאַרישע סאָלדאַטן מיט די לאַנגע האַקפּיקעס אַוועקגעיאָגט די ייִדן פֿון דער מויער. די ייִדן האָבן געווענדעט זייערע אויגן צום הימל און נישט געוווּסט וואָס צו טאָן. עס זענען דאָרטן געווען פֿאַרשיידן-יעריקע ייִדן, מענער און פֿרויען, זענען זיי געשטאַנען האַלב-נאַקעט מיט נאַסע קליידער,

דאָס װאַסער האָט זײ געצױגן אין זײַן שטראָם װי שפּענדלעך האָלץ און געשלעפּט זײ נאָך זיך. איבערהױפּט זײַנען די װײַבער געשלעפּט געװאָרן מיטן שטראָם. דאָס װאַסער האָט אַראָפּגעשלעפּט פֿון זײ דאָס לעצטע שטיקל העמד אָדער קלײד און אַנטפּלעקט די נאַקעטע לײַבער. די מאַרבענדיקע ברוסטן בײַ די אַלטע פֿרויען, די איבערגעיאָרטע אַלטע אײַנגעשרומפּענע קערפּערס פֿון די אַלטע ייִדן, וואָס האָבן אויסגעהאַלטן די האַרטע ציין פֿון פֿאַרשידענע יסורים און צרות, האָבן ערוועקט שפּאָט און חוזק בײַם פּעבל. אָנשטאָט רחמנות, האָט די שוואַכקייט און די אומבאַהאָלפֿנקייט פֿון די האַלב-נאַקעטע מענטשן נאָר ערוועקט אַ געפֿיל פֿון קאָמיזם און פֿאַראַכטונג, און דער פּעבל איז אָנגעשטעקט געוואָרן מיט אַ לאַכרייץ און אַ טרײַבשפּיל.

עס האָט געלאַכט קאַרדינאַל און אַרטיזאַן, מאָנאַך און סאָלדאַט, נאָנע און פּראָסטיטוטקע, אַלע, אַלע זײַנען זײ פֿאַרכאַפּט געװאָרן פֿון שפּיל, װאָס איז פֿאַר זײערע אױגן. אַלע, אַלע, פֿון הײליקער פֿאָטער ביז צום לעצטן לאַנדסקנעכט, האָבן זיך אַמוזירט, געװײלט, געלאַכט פֿון טױטן-טאַנץ, װאָס דער מלאך המװת טאַנצט פֿאַר זײ. אַלע פּנימער זײַנען אױפֿגערײצט, אױפֿגעקאָכט געװאָרן, אויגן האָבן געשײַנט, מײַלער האָבן געלאַכט, הענט האָבן געפֿוכערט. די סינאָרן מיט זייערע וועלן-שאַלן, די סינאָרינען מיט זייערע טיכער, די מאָנאַכן מיט זייערע קירכן-פֿענער, די לאַנדס-קנעכט מיט זייערע שפּיזן, אַלעס האָט געלאַכט, געלאַכט, געלאַכט. זעט דעם רוימען אָט דאָרט, מיט די רויטן באָרד, זעט זײַן רויט-באַהאָרטע ברוסט, זעט, זעט, ער וואַקלט זיך ווי אַ שיכּור. שיכור פון וואסער ער האט גענוג געטרונקען היינט. ווענערא, דו שיינע געטען, באדארפסטו בעטן דעם פויבסט ער זאל דיך אים שענקען, דו וועסט אים אויסשטעלן אלס פאן אין דיין לוסטנגארטן, דו וועסט זיין די איינציגע ווענערא וואס וועט האבן א רויטע פאן. די געטער וועלן זיך מקנא זיין, האט געזאגט דער קארדינאל

אוי, איך וואָלט זיך באַלד געביטן מיט אים פּלעצער, האָט זיך אָפּגערופֿן דער יונגער פֿלאָרענטישער געזאַנטער צו די שיינע אימפּעריע, אויף וואָס די שיינע קורטיזאַנקע האָט אים געשאָנקען דעם קלענסטן נעגעלע פֿון איר קלענסטן פֿינגערל צו קושן פֿאַר דעם קאָמפּלימענט, וואָס ער האָט איר געמאַכט.

עס וואלט געווען א גוטער ווערים-שטאף פיש צו פאנגען. און א לאכן האט אפגעשאלט פון דעם מויער אין וואסער אריין, קוקט, קוקט נאר, זעהט, זעהט ווער שווימט עס דארטן. וואס איז דאס? ווער איז דאס? איינציגווייז האט דאס לאכן אנגעהויבן אויסצושטארבן, און א שרעק און אן אומפארשטענדליכקייט האט פארנומען זיין פלאץ. די מענטשן אויף דעם מויער זענען פארכאפט געווארן פון דעם בילד פאר זייער אויגן, זיי זענען פארשטילט און פארציטערט געווארן פון דער שיינהייט וואס האט זיך פאר זייערע אויגן באוויזן. פון א געסל איז ארויסגעשווומען אויף א ברעט צו אויף א שטיק מעבל א יונגע פרוי. ביי איר צופוסן אויף עפעס א שטיק שטאף איז געלעגן אן אלטער גרייז-גרויער מאן. די פרוי איז געווען כמעט ווי נאקעט, דער בלויזער געלער טוניק וואס איז געווען איבער איר לייב איז נאס געווען און האט זיך אראפגעגליטשט פון אירע הענט און רוקן, און עס איז ענטפלעקט געווארן א רייצנדע אפגערונדעטע פלייצע וואס האט זיך געפארעמט איידל און רונדיג און איז אראפגעפאלן ווי א קאלטער וואסערפאל מיט א לייכטער שוועבענדיגע ליניע.

וואָס ברעכן זיך דורך, דורך אַ געוועב פֿון געדיכטע פֿאַרבלעטערטע צווײַגן. זי האָט נישט געבעטן, זי האָט ניט אויפֿגעהויבן די האַנט צום פּעבל נאָך הילף, נאָר אַזוי ווי שעמענדיק זיך פֿאַר איר נאַקעטקייט, האָט זי געהאַלטן איר קאָפּ אַראָפּגעבויגן איבער איר ברוסט און קניענדיק געקוקט מיט רחמנות אויף דעם אַלטן מאַן, וואָס איז געלעגן ווי אַ קרבן, ווי אַ געפּײַניקטער צו אירע פֿיס. און איר פּנים, איר גאַנצע פֿיגור האָט אױסגעדריקט אַזױפֿיל מיטלײד, אַזױפֿיל צער און טיפֿן װײטאָג, אַז דער פּעבל איז עפּעס פֿאַרשעמט געװאָרן בײַ זיך פֿאַר דעם גאַנצן שפּיל, פֿאַר אַלצדינג, װאָס עס טוט זיך דאָ. אײנציקװײַז זײַנען אױסגעלאָשן געװאָרן די געשרײען, דאָס לאַכן, דאָס רױשן, און שטיל איז געװאָרן איבער דעם מױער.

די נאַקעטקײט פֿון דער פֿרױ, איר בליק מיט צער און איר בױגזאַמער קערפּער, װאָס האָט אין זיך געהאַט די צניעותדיקע שמײכל פֿון איר פּנים, האָט עפּעס אָנגעשטעקט מיט פֿרומקײט, מיט חרטה. מען האָט שױן ניט געזען די שװערפֿעליקע ייִדן, מען האָט שױן ניט געלאַכט פֿון די נאַקעטע װײַבער אין װאַסער, פֿאַרקערט,

דא און דארט האט מען שוין געהערט א מורמלען פון פעבל וואס איז דורכגעגאנגען דורך די מויער ווי א שטילער ווינט. ראטעווען. מענטשן טרינקען זיך. א שאנד פאר גאט. זינד. זינד. פלוצלונג האט זיך עמיצער באוויזן אין וואסער, טיף ביז צום האלז איז ער געגאנגען אין וואסער, העכער. איז ער געווען פון א נס איז ער אנגעקומען און איז צוגעגאנגען צום שווימענדיגן ברעט אויף וועלכן ס'איז געווען די נאקעטע פרוי מיט דעם אלטן מאן, און אנקומענדיג נאנט צו זיי האט ער פון אונטער דעם וואסער ארויסגעשטעקט א הויכן אייזערנעם צלם מיט א קריסטוס אנגעקלאפט אויף אים, און ער האט דעם צלם אויפגעהויבן אין דער הייך איבער די קעפ פון די נאקעטע אירס, און געוויזן צום פעבל ארום דער מויער מיט האנט אויפן צלם. א שרעק איז בעפאלן דעם פעבל ארום דער מויער, דא און דארט האבן זיך שוין גרופן מאנאכן אראפגעלאזט אויף די קני איבער דער מויער, און עס האט זיך פלוצלינג דערהערט א הויך קירכען געזאנג וואס האט אפגעשאלט ווייט און ברייט איבער דער מויער, איבערן וואסער, איבער דער געטא, איבער גאנץ רוים. די הייליגע מוטער שווימט! די מוטער פון רחמנות! קריסטן-פֿאָלק, זעט, זעט! גאָטס מוטער שווימט! פֿון אַלע זײַטן האָט מען געקוקט אויפֿן שטאַנד, אויף וועלכן עס איז געזעסן דער הייליקער פֿאָטער מיט זײַן סוויטע. פּאָל דער פֿערטער האָט זײַן פּנים פֿאַרשטעלט מיט זײַן רויטן מאַנטל און נישט געוואָלט זען. און מיט אַ מאָל האָט עס אויסגעבראָכן ווי אַ שטורעם, פֿון דאָ און דאָרטן האָבן זיך הענט אויפֿגעהויבן און געוויזן צום פּויפּסט, און אַ מורמל איז געגאַנגען, ראַטעווען! די טירן פון דער געטא עפענען, ראטעווען, ראטעווען, זינדיקער! האט א מאנאך געוויזן מיטן צלם אויפן פויפסט, אנטי-קריסט, דער טייפל זיצט אויף קריסטוסעס טראן, אנטי-קריסט, מיט די העק שפיזן און שאבלס האבן די שווייצארישע זעלנער געמאכט פלאץ פארן פויפסט, צוריכגעטריבן די צורייצטע מאסע, און פאול דער פערטער איז פארשווונדן מיט זיין סוויטע פון דער מויער פון געטא.

אויפֿגעפּראַלט זײַנען געוואָרן די טויערן פֿון דער געטאָ, אויפֿגעשפּרונגען זײַנען די טירן, און דאָס וואַסער פֿון דער געטאָ האָט אַרויסגעשטראַמט, און עס האָט זיך געדאַכט, אַז דאָס גייט פֿאַרפֿלייצן רוים. קאַפּיטל זיבן. די לעגענדע.

בחינם האבן די קארדינאלן און די ביסקופן באפוילן די גלחים אז זיי זאלן דאס פאלק אויפקלערן אין די קירכן אז עס איז נאר געווען א כישוף-מאכערין וואס האט זיך באנוצט מיטן שטנס מאכט און האט אנגענומען דאס געשטאלט פון דער הייליגע מוטער כדי אפצונארן דאס קריסטליך פאלק. עס האבן זיך זאגאר געפונען עדות וואס האבן עדות געזאגט אין די קירכען פארן פאלק אז זיי האבן אליין געזען ווי די פרוי וואס האט געשוואומען אויפן ברעט האט ארויסגעוויזן פון אונטערן קלייד ציגן פיסלעך, אנדערע ווידער האבן דערציילט אז זיי האבן געזען אין דער אידישער געטא ארויסגייענדיג פון א הויז א פרוי וועלכע האט געהאט הערנער אויפן קאפ דאָס פֿאָלק איז אָבער געװען צופֿיל אונטער דעם אײַנדרוק פֿון דעם בילד, װאָס זײ האָבן געזען, און די לעגענדע װעגן די הײליקע מוטער האָט זיך פֿאַרשפּרײט אין פּעבל. דער פּעבל פֿון רױם האָט שטענדיק געגלױבט, אַז אין דער געטאָ האַלטן זיך אױף כּישוף-מאַכערנס און מכשפֿות, אַז די ייִדישע פֿרױען האָבן אײן האַנט געשלאָסן מיטן שׂטן, און דער שׂטן גיט זײ די מאַכט און לערנט זײ אױס װי אַזױ שטענדיק יונג צו בלײַבן,

וואס זיי, די אידישע פרויען האבן עס באקומען דירעקט פון שטן. נאר דעם פעבל האט אבער געגלייבט אז דער שטן האט נאר א מאכט איבער דעם מענטש און אלעס וואס גייט אן דעם מענטשן, זיין גליק, זיין גרויסקייט, זיין הערשאפט, איבער דאס אלעס קען דער שטן האבן זיין האנט, אבער ער קען נישט האבן קיין שליטה איבער די הייליגקייט און איבער די געטליכקייט, אז קיינמאל קען זיך דער שטן ניט פארשטעלן פאר גאט, דורך דעם האט נישט געהאלפן קיין אנשטרענגונג פאר דער קירכע איינצורעדן דעם פעבל אז דאס האט דער שטן געראטעוועט די אידן. דאס וואס די געשטאלט פון דער הייליגער מוטער האט זיך אליין באוויזן, האט דעם פעבל געשטארקט אין זיין גלויבן, און די לעגענדע פון דער הייליגער מוטער אין דער אידישער געטא האט זיך פארשטארקט ביים פאלק קעגן דעם ווילן פון די גלחים און קעגן דעם אונמעכטיגן צארן פון דער קירכע.

און זי, אַ ייִדישקע, און כאָטש זיי האָבן איר זון געקרייציקט, קאָן זי זיך אַלץ ניט באַפֿרײַען פֿון זיי, פּונקט אַזוי, ווי אַ ברודער-שנור אין שווער הויז, וואָס שטענדיק האַלט מיט אירע ברידער, האָט אַ פֿרוי צוגעלייגט. די קירכע האָט געזען די געפֿאַר אין די רייד פֿון פֿאָלק און האָט אויפֿגעפֿאָדערט די אינקוויזיציע אַרויסצוגעפֿינען די כּישוף-מאַכערין און זי צו פֿאַרברענען עפֿנטלעך. מער האָט די אינקוויזיציע נישט באַדאַרפֿט.

דער קלייסטער, דאָס הייליקע האַרץ, איז געלעגן אָפּגעלייגט אין אַ פֿאַרוואָרפֿענע גאַס אַרומגערינגלט מיט אַ גרויסן פּאַרק און אַרומגעצאַמט מיט אַ הייכן מויער. אין דער קאַפּליצע, וווּ פּאַסטילע האָט געמאָלן זײַנע פֿרעסקאָס, איז געווען אַ געהיימער אַרײַנגאַנג, צו וועלכן ער האָט געהאַט די שליסלען און דאָרט האָט ער געהאַלטן פֿאַרבאָרגן זײַן אוצר. יוסף פינזי, זייער לאנדסמאן און פריינט ביי וועמען דער בלינדער ר' יעקב האט זיך געהאט אויפגעהאלטן, איז צוריקגעגאנגען אין דער געטא. נאר די געטא איז שוין ניט געווען זיכער. די אידן וועלכע עס איז געווארן אומדערטרעגליך דאס לעבן אין רוים אונטער דער הערשאפט פון פאול דעם פערטן, האבן געזוכט עצות ווי צו אנטרינען פון רוים נאך ארבאנא, וואו דער פירשט האט זיי געהאט איינגעלאדן צו באזעצן זיך אין פעזארא אויף צו לאכעס דעם פויבסט. פּאַסטילע האָט זיי צוגעזאָגט, אַז ער וועט דעם אַלטן רב יעקב מיט זיין טאָכטער ברענגען אין קיין ווענעדיק, בעפאָר זיי האָבן זיך געשיידט פון יוסף פּינזי, וועמען אייגנטלעך זיי האָבן גערעכנט פאַר זייער אייגענעם, האָבן זיי געהאַט אָפּגעמאַכט צווישן זיך, אַז זיי זאָלן זיך אַלע טרעפן אין אַנקאַנאַ, דעם נאָענטסטן האַפן פון רוים.

די גרויסע גבירטע גראציא מענדעסא מיט איר איידעם יוסף נשיא זיינען דערגאנגען צו גרויס גדולה וממשלה אין סולטאנ'ס הויז. יוסף פינזי, דער פארוואלטער און אגענט פון דעם הויז מענדעסא אין רוים, האט געהאט גרויסע פארמעגנס אין זיידענע שטאפן און אין יואוועלן און טייערע שטיינער, וועלכע ער האט געדארפט איבערפירן מיט זיך פון רוים קיין ווענעדיג, קיינע וועגן זיינען דעמאלט נישט געווען אין איטאליע, דער איינציגע מיטל אריבערצופירן סחורות איז נאר געווען דורכ'ן וואסער און דורך פאק-אייזלען אויפ'ן טרוקענעם וועג און באגלייט מיט שומרים און פעלד רייטערס, און די וועגן זיינען געווען אין סכנה, און פאר א אידן מיט א פארמעגן וואלט עס געווען א זיכערער טויט. פינזא האט אבער געמוזט איבערפירן זיינע סחורות אויף פאק-אייזלען פון רוים קיין אנקאנא.

עס איז אייגנטליך נישט קלאר געווען די באציאונגען פון פאסטיליא צו זיי, פארוואס ער שטעלט זיך איין פאר זיי, פארוואס ער טוט דאס אלס פאר זיי, און כאטש עס איז דעמאלט נישט געווען קיין זעלטנהייט אז איינצלנע קריסטן זאלן שטיין אין זייער נאנטע פארבינדונגען מיט אידן, דאך האט דער אלטער רב יעקב וועמעס איינציגער גליק איז געווען זיין אייניקל יפתא, און זיין איינציגער צוועק אין לעבן איז געווען אפצוהיטן זיין אייניקל,

און ווידער איז דאך נישט געווען קיין אנדער זאך צו טון ווי נאר אנצונעמען פאסטילא'ס הילף. די אינקוויזיציע האט געמאכט א געיעג אויף דער געטא, יעדן אוונט איז מען באפאלן אנדערע אידישע הייזער און ארויסגעשלעפט יונגע ווייבלעך און מיידלעך וועלכע האבן געהאט פרומע געזיכטער און צניעות'דיגע אויגן וואס האבן נאר מיט עפעס דערמאנט אז יענער געשטאלט וואס האט זיך געהאט באוויזן אויפן וואסער און זיי געווארפן אין די טארטור קעלערן פון דער אינקוויזיציע און געצוואונגען זיי מודה צו זיין דורך כלערליי מינים יסורים אז זיי האבן געקראגן זייער שיינקייט פון שטן און זייער איידעלן אויסזען דורכן כישוף, און דערנאך האט מען זיי עפנטליך פארברענט אויף די גאסן פון רוים. קאפיטל אַכט. דאס דאפלטע הארץ. אין דער קאַפּליצע פֿון קלויסטער דאָס הייליקע האַרץ, וווּ פּאַסטילע האָט געמאָלן זײַנע פֿרעסקאָס, האָט אין די פֿאַרנאַכטן, דורך דעם טיפֿן בלויען און גאָלד, מיט וועלכן קאָלירן עס זײַנען געווען אויסגעזעצט די פֿיגורן פֿון די הייליקע אין די פֿענצטער פֿון קלויסטער, אַרײַנגעדרעמלט אַ וואַרעמע, שימערענד ליכט, וואָס האָט, ווי אַ וואָלקן פֿון שטויב, געהויבן זיך אין דער לופֿט פֿון דער קירכע. צוויי שטויב-זײַלן, וועלכע האָבן אַרויסגעשיינט דורך די אויגן פֿון די הייליקע ווי אויס טיפֿע קוואַלן, זײַנען געפֿאַלן דורכן חלל פֿון קלויסטער, איבערגעוואָרפֿן זיך פֿון איין עק קלויסטער צום אַנדערן און האָבן זיי אַוועק באַלויכטן מיט אַ מאָדנע אונהיימלעכע ליכט די פּאַטריאַרכן, די נביאים, די אַפּאָסטאָלן און די הייליקע, וואָס האָבן אַראָפּגעקוקט פֿון די ווענט,

און נעבן אים איז ווי תמיד געווען זיין אייניקל יפתח. אויבן אין דער הייך, אויף אן אויפגעהאקטן געשטעל, איז געזעסן דער מאלער פאסטילא ביי זיין ארבעט, ער האט אראפגעקוקט פון דער הויך און געטראכט די לעבעדיגע גרופע דארט אין ווינקל, די שטויב שטראלן דורכקרייצנדיג דעם חלל פון דער קירכע האבן פארכאפט יפתח'ס האר און האַלב געזיכט. ער האָט געזען די זײַדענע געקרײַזלטע דינע לאָקן, װעלכע כאַפּן זיך אַרױס פֿון איר גלאַטן פֿאַרקעמטן קאָפּ און פֿאַלן מיט צערטלעכקײט איבער איר װײַסן נאַקן. ער האָט געזען אירע אײדעלע טונקל-קאָלירטע הױט, די טרױעריקײט פֿון איר שמײכל און די פֿאַרפֿירערישע צניעות, װאָס שװעבט אַרױס פֿון אירע אױגן. דאָ, אין דער ליכט פון גאלדענעם שטויב וואס שטראמט אריין דורך די פענסטער, דא אין די טיפקייט פון די ווינקלען, אין דער שאטנדיקייט פון די ווייסע קאלומנען, אין באגלייטונג פון די אלע הייליגע און פאטריארכן וואס קוקן אראפ פון די ווענט, האט זי, די אידישע טאכטער, נאך מער ווי תמיד ארויסזען ווי די הייליגקייט אליין. די גרופע דארט אין ווינקל,

וועלכער גאט האט באוויליגט אז זי זאל ברענגען צו מענטשן דעם טרויסט פון דער וועלט. אזוי האט זי געמוזט אויסזען, מאריע, אין יענער נאכט ווען זי האט זיך באהאלטן אין א געצעלט צווישן די פאסטוכער אין דעם פעלד אין בית לחם, צו געבוירן איר קינד. אזוי האט זי געמוזט אויסזען אויף דעם וועג ווען זי איז אנטלאפן מיט איר מאן יוסף קיין מצרים, און אַזױ האָט זי געמוזט אױסזען דאַמאָלט, אין יענעם מאָמענט, אין גרעסטן מאָמענט פֿון דער װעלטס ערהײבונג, װען גאָט האָט זיך פֿאַרקוקט אױף איר און זי אױסגעקליבן, אַז זי זאָל זײַן די אױסדערװעלטע. פּאַסטילאַ האָט געהערט צו יענע רעליגיעזע מאָלער, װאָס זײער באַגײַסטערונג פֿאַר דער הײליקער מאַריע איז געװען אַ צוזאַמענגעמישטעס פֿון הימלישע און ערדישע ליבע. זייענדיג פון נאטור און ערציאונג רעליגיעז, האט ער פאר גאט'ס מוטער פארמאגט יענעם געפיל פון פארהערליכונג, וואס עס קענען נאר באזיצן רעליגיעזע נאטורן אין זייער הייליגסטן עקסטאז. נאר וואס טיפער דאס רעליגיעזע געפיל האט זיך ביי אים געשטארקט, אלס זינדיגער האט ער געפילט,

נאָר אַרײַנקומענדיק קאָן זײַן פֿאַנטאַזיע אין די הימלישע רײנקײט, רײַכקײט פֿון רײנקײט און אױסגעלײַטערטקײט, האָט ער זיך געפֿילט אַזױ נאָענט צו איר, אַזױ אַרומגענומען מיט איר ליבע און גוטקײט, אַזױ צוזאַמען און אײנס מיט איר, אַז ער האָט נישט מער געװוּסט, אױב עס איז אַ זינד, אַ פֿאַרשװעכונג פֿון די העכסטע רײנקײטן, אָדער עס איז אַן אױסצײכענונג, אַ ספּעציעלער חסד, װאָס זי באַװיליקט אים.

ער האט געגלויבט, ווי פילע האבן דענסמאל געגלייבט, אז די געטליכקייט לאזט זיך אראפ אויף דער ערד און נעמט אן מענטשליכע געשטאלטן. ער איז געווען איבערצייגט אז די הייליגע מאריע האט באוויליגט, צוליב עפעס אן אומבאוואוסטן טעם, צו אנטפלעקן זיך אין דער מיידל

נאָר זעענדיק דאָס בילד אין בלוט און פֿלייש, באַוועגנדיק זיך, רעדנדיק, קוקנדיק אויף אים, האָט זײַן צוהיצטער, אונערפֿילטער פֿאַרלאַנג, וואָס האָט געברענט צו יענעם הייליקן געשטאַלט, צעגאָסן זיך ווי גליִענדעס בליי אין זײַן בלוט און זײַנע אָדערן, און עס האָט אים געצויגן צו איר, און ער האָט געברענט צו איר מיט אַ תּאווה, וואָס איז געצוימט געוואָרן דורך זײַן רעליגיעזן גלויבן. און ער האט אויסגעדריקט זיין הייסן אונערפילטן פארלאנג, און אויסגערעדט זיך אין דעם בילד וואס ער האט געמאלן פון איר אין געהיים, אלס די הייליגע מוטער פאר די נאנעס פון קלייסטער דאס הייליגע הארץ. קאפיטל נײַן דאס בילד ער האט זיך געמאכט צייכונגען און שאטירונגען פון יאפטע'ס קאפ, פון איר פנים און באוועגונגען. ער האט מיט התמדה נאכגעפאלגט יעדן ריר אירן דורך דער צייט וואס זי האט זיך אויפגעהאלטן אין קלויסטער, און ער האט געהאט די מעגליכקייט זי צו באטראכטן.

און די אָרעמע מתּנה װאָס ער האָט געבראַכט צו גאָט פֿון זײַן אײגנס. ער האָט, די הײליקע מאַריע, און אַזױ אױך דאָס מײדל פֿון דער געטאָ, קײנמאָל נישט געקאָנט זען און פֿאַרשטעלן זיך אַלס מוטער מיט אַ קלײן קינד אױף דער האַנט. ער האָט זי געזען אַלס דאָס אײביקע מוטערלעכע. זי איז געװען אַ מוטער בײַם ערשטן טאָג פֿון איר געבױרן. דורך דעם האָט ער בעסער פֿאַרשטאַנען די ביזאַנטישע פּרימיטיװן װאָס האָבן איר געמאָלן אַלײן, אָדער, אדער ווען מיט דעם קינד איז דאס קינד געווען א מאן מיט א בארד, א קינד מיט א געזיכט פון אן ערוואקסענעם מענטשן. זי האלט אויף דער האנט ניט איר קינד, נאר דאס קינד פון דער וועלט, דעם מענטשן, דורך דעם האט ער נישט געמאלן דאס אידיש מיידל ווי די אנגענומענע טראדיציע צו מאלן די הייליגע מוטער אין איינע פון די סצענעס. מיטן קינד אויף דער האנט, אדער מוטער אין רחמנות, דאמאלט ווען זי באוויינט איר געקרייציגטן זון, נאר ער האט זי געמאלן אלס די אומבאפלעקטע אויפפאסונג ווי די באוועגונג צו מאלן די הייליגע מאריע האט דענסטמאל ארומגעכאפט דעם יונגן קינסטלער. פון א וואלקן פון רויך וועלכע גייט אויף און קוילערט זיך און רינגעלט זיך איבער דעם וועלט-קוגל שטייגט אויף א מיידלשע געשטאלט וועלכע שוועבט אן פליגלען נאר מיט איר לייכטן קינדישן קערפער אין הימל אריין. פון אירע פּלייצעס פאַלט אַ מאַנטל פון בלויען הימלישן סאַמעט ווי אַ פלאַם פייער, צוריק אַראָפּ אויף דער ערד. זי גיט אָפּ דער ערד דאָס לעצטע, וואָס האָט זי געמאַכט פאַר אַן ערדישעס, און עס אַנטפּלעקט זיך אין איר דער הערלעכער שוין, אַ יונגער, כמעט נאָך קינדישער, ערשט וואָס נאָר רייף וואַקסנדיקע מיידלשער קערפּער. זי איז נאָר איין אויגנבליק נאַקעט, באַלד ווערן דאָ און דאָרטן די טיילן פון איר נאַקטן קערפּער פאַרשטעלט אין דעם רויכערדיקן וואָלקן פון אירע האָר, דורך וועלכן אָבער עס שיינט דורך, די, ווי זונענשטראַלן דורך וואָלקן און האָר, די טונקל שיינענדיקע פּערלמוטערנע הויט פון איר קערפּער. זי איז נאַקעט, די געטלעכקייט ווייסט נישט פון קיין קליידונג, נאָר איר נאַקעט קערפּער איז אַ קינדערשער. ווי עס האָט זי געמאָלן פֿראַ אַנדזשעליקאָ, וועמענס פֿאַרגעטערער ער איז געווען, נאָר אַ פֿאַרבאָרגענע צניעותדיקע ליידנשאַפֿט באַהאַלט זיך אין די אונשולדיקייט, אין דער אומבאַהאָלפֿנקייט פֿון דעם יונגן קינדישן לייב. זי אַליין וויל גאָרנישט, ווייסט פֿון גאָרנישט, נאָר זי ברענגט זיך אין גאַנצן ביז צום לעצטן טראָפּן בלוט אירן אַן עולה-תּמימה, אַ קרבן צו גאָט. אַזױ גײט זי אַרױף צו גאָט װי אַ כּלה, און עס ציטערט דאָס בלוט אין איר יעדן לײַב-קעמערל, װעקט זיך און קלאַפּט דורך די פּערלמוטערנע הױט. פֿליט זי מיט איר לײַכטן קינדישן קערפּער אין הימל אַרײַן, איז אָבער איר בליק אױף שטענדיק צוגעשמידט צו דער ערד. איר קאָפּ האַלט זי אַראָפּגעבױגן און זי קוקט אױף דער ערד, די ערד מיט וועלכע זי איז אויף שטענדיק געוואָרן צונויפֿגעבונדן דורך בלוט, פֿאַר וועלכע עס איז איר באַשטימט צו טראָגן איר גורל, איר צער און איר רחמנות. און איר בליק האָט ער געגעבן די קראַפֿט פֿון זען, צו זען דאָס אומזעבאַרע, דאָס פֿאַרהוילענע. עס האָט זיך געדאַכט, אַז די אויגן זעען דעם גורל, וואָס איז באַשערט יעדן איינעם, דעם גורל, וואָס גייט נאָך אונדזערע טריט.

רירנדיקע שאָטנס, וועלכע האָבן זיך פֿאַרגליווערט שווער באַוווֹיגן פֿון איין קאָלום צום אַנדערן איבער דער גאַנצער לענג פֿון קלויסטער. אויבן, אין דער הייך, אויף זײַן געשטאַנד, איז געזעסן דער מאָלער און האָט בײַם שײַן פֿון דיקע וועקסענע ליכט באַטראַכט דאָס בילד, וואָס ער האָט פֿאַרפֿערטיקט. פּלוצלונג איז עס געקומען איבער אים, ער האָט פֿאַרגעסן, אַז ער איז דער מײַסטער פֿון בילד, אַז עס זײַנען נאָך נאַס די פּענדזלען, מיט וועלכע ער האָט עס געמאָלן, עס האט זיך אים געדאכט אז ניט ער האט געשאפן דער בילד, נאר דאס בילד האט אים געשאפן. אזוי איז עס געווען פון ערשטן טאג אן ווען עס איז געווארן, און קיינער ווייסט ניט ווי אזוי עס איז געווארן. עס האט זיך אים געדוכט אז אן ערשיינונג האט זיך באוויזן אויף זיין לייוונט, וועלכע איז געקומען פון אומבאוואוסטע ספערן די מענטשן צו טרייסטן און צו בעגליקן. פון דעם יונגן מיידלשן קערפער האט געבלאזן א גרויס גליק וואס איז געקומען פאר יעדן איינעם, און עס האט זיך אים געדוכט אז דער קערפער איז זיינער, פאר אים און צוליב אים געקומען, און פאראייניגט מיט איר אין אן אייביגן באנד, פליט ער מיט איר פון דער וועלט ארויס אין אנדערע אומבאקאנטע און הימלישע ספערן. עס האט זיך אים געדאכט אז דער בליק, דאס פנים, די אויגן, דאס מויל, אַלץ איז זײַנס, פֿאַר אים און צוליב אים זיך באַװיזן, אַז דאָס זעט זי מיט די אױגן אים, זײַן לעבן, זײַן גורל, זײַנע נאַרישקײט און זײַן אומבאַהאָלפֿנקײט. און איבער אים טרױערט זי, אױף אים האָט אַ רחמנות און זי איז געקומען אים אױסלעזן פֿון די ענגשאַפֿטן פֿון דער װעלט און מיטנעמען אים אין אַנדערע װעלטן. און זי שמײכלט צו אים און זאָגט אים צו אַלעס, אַלעס, הימלישעס און ערדישעס גליק אָן אַ מאָס און אָן גרענעצן. אָ, הימלישע גליק, דו, װאָס דו קענסט בעגנעדיקן אונענדלעך מיט די זעליקײטן פֿון דײַן הימלישן רײַכטום! זײַ געלױבט, זײַ געלױבט פֿאַר דעם, װאָס דו ביסט געקומען! אָ, לאָז מיך אױסגײן אין מײַן גאַנצער אָנמאַכט אונטער דײַנע געפֿליגלטע ברוסטן! פֿיר מיך אַריבער פֿון דער װעלט אין דײַן גנעדיקײט אַרײַן אױף דײַנע לײַכטע פֿליגל! און פּאַסטילע איז געפֿאַלן אין אָנמאַכט פֿאַר איר. אַראָפּגײענדיק פֿון זײַן הײכן געשטאַנד מיט דער ליכט אין האַנט, האָט זײַן שײַן באַלױכטן דאָס ייִדיש מײדל, װאָס איז געלעגן אָפּגערוקט פֿון אַלטן ייִדן אױף קלײדער און קישנס אין אַ װינקל פֿון דער קאַפּליצע, אונטער אַ קאָלום. דער בלױער הימלישער מאַנטל, װעלכער זי האָט געהאַט, אױפֿלעזנדיק זיך, אַראָפּגעװאָרפֿן פֿון זיך אױף פּאַסטילעס בילד, װען זי פֿליט אין הימל אַרײַן, אין איז געלעגן צוגעדעקט איבער איר, און עס האָבן זיך אַרױסגעזען פֿון אים אירע נאַקעטע קינדערשע פֿיס און איר פּנים, װאָס האָט גערוט אױף אירע האָר. אַ מינוט האָט זיך פּאַסטילין געדאַכט, אַז די געטין פֿון זײַן בילד איז צוריק אַראָפּגעפֿאַלן פֿון הימל און ליגט דאָ, װי אַ געשאָסענער פֿײגל צו זײַנע פֿיס. נאָר באַלד איז דאָס בילד געװאָרן אין זײַנע אױגן די ריכטיקע מײדל, די לעבעדיקע, פֿליִענדע אױסדערװעלטע מענטשנטאָכטער,

איר האט נאר וואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער אידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכ'ן אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער אידישער פאלקסביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.